סטראשון גאס צוועלף פון אברהם סוצקעווער. דורך געסלעך יאגט דאס מיליטער אויף מארדן, אונטערצינדן, רויבן, באהאלטן הונדערט זיך אין דר'ערד און ווייסן ניט וואס טוט זיך אויבן. זיי ליגן מיד, זיי ליגן גרא די הונדערט גליווערדיגע שכנים, און קיינעמס פנים איז ניטא, ווייל ס'איז קיין ליכט ניטא ביי קיינעם, נאר יעדער שאטן טראגט א פונק, א זאבדיקן פאר דעם שאטן, דער פונק איז ווייסער פאר דער שרעק וואס האט זיי אלעמען פארקנאטן, באלייכט דער פונק דעם גרונד פון הארץ ווי ס'לייכט א שטערן אין א ברונעם,

און אויבן יאגט דאס מיליטער, מען שלעפט המונים צו דער שחיטה, עס ראנגלען זיך פאר זייער פאלק די לעצטע אידן פון דער ליטע, א מיידל שליידערט א גראנאט, די דייטשן טרעטן אפ פארוואונדערט, נאר ס'רויכערט זיך דערביי א קנויט און ס'פאלט א מויער אויף די הונדערט.

פֿון אָפּגעשײדטן פֿינגער, אַזױ אָ פֿיל איך דעם פֿאַרבונד מיט הײַזער, מיט חבֿרים.
דער אָנהײב פֿון סוף, פֿראַגמענטן פֿון בוך שטאַרקער פֿון אײַזן פֿון מאַגיסטער מ. באַלבערישקי. פֿרײַטיק דעם זעקסטן אױגוסט נײַנצן דרײַ און פֿערציק.

האט מען זיך אויפגעכאפט ניט טויט ניט לעבעדיג מיט דער ידיעה אז קעטעל, דער דייטשער פארשטייער פון געשטאפא, איז אין געטא און כאפט מענטשן קיין עסטלאנד און די געטא איז ארומגערינגלט דורך מיליטער. א פאר שעה האבן קעטעל מיט זיינע סאלדאטן געארבעט אויף רודניצקער גאס און צוזאמענגעכאפט הונדערט מענער. זיי האבן צוגענומען יעדן ווער ס'איז זיי נאר געווען אין וועג, ניט רעכענענדיק זיך מיט קיין שום ייִחוס. אין געטאָ איז אַנטשטאַנען אַן אומבאַשרײַבלעכער טומל, אַלע האָבן זיך פֿאַרשטעקט אין מעלינעס, אַפֿילו פּאָליצײיִשע משפּחות אויך. דאָס האָט נאַטירלעך ניט געשמעקט דעם געטאָ-פֿאָרשטייער מיט זײַן פּאָליציי, ווײַל ביז דעם מאָמענט האָבן זיי קיין עסטלאַנד געשיקט אויסשליסלעך דעם אָרעמען און ניט-פּריווילעגירטן קלאַס.

אז אויף די פראנטן ליידן די דייטשן איין מפלה נאך דער אנדערער, און אז דער סוף זייערער איז שוין גאר נאענט, האט מען דעריבער גענומען גרייטן באהעלטענישן אויף דער קריטישער איבערגאנגס-צייט. באהעלטענישן זענען געמאכט געווארן קונציקע מיט יידישן שכל, די דייטשן וואלטן זיי קיינמאל ניט אנטפלעקט. מען האט געמאכט אונטערערדישע דירות, פאראייניגט צו דעם צוועק קעלערן מיט ארויסגענג מחוץ דעם געטא. אין די באהעלטענישן איז אריינגעפירט געווארן וואסער לייטונג, עלעקטרישע באלויכטונג דירעקט פון אונטערערדישע קאבלען, צוגעגרייט זאפאסן פון וואסער, עסנווארג, ליכט, ראדיאס, הכלל, אלץ וואס מען קען באדארפן אין משך פון וואכן צי אפילו חדשים, און דאס פאר אסאך מענטשן.

און פון זיי געלאזן נאר אייניגע אין שפיטאל, אזוי ווי זיי זיינען געשטאנען אין די כאלאטן אן קליידער אן וועש, אט אזוי האט זיי גענס מיטן רעוואלווער אין האנט ארויסגעטריבן פון שפיטאל הויף צום געטא טויער, זעענדיג אזא חורבן האבן שוין אסאך פון דער געטא באפעלקערונג אליין גענומען גיין צום טויער.

זיי געדאנקט פאר דער געטרייער ארבעט און זיי אוועקגעשיקט קיין עסטלאנד. אט דאס איז געווען די באלוינונג פאר דער באנדע. שבת פארנאכט האט מען געמאלדן אז די אקציע איז געענדיגט. אבער אויך גענס האט געהאט א מיעסן סוף.
דעם דרייצענטן סעפטעמבער האט מען אים אוועקגעפירט אין געשטאפא. אויף מארגן, נאכ'ן ארעסט,

אונזער פראפעסאר לערנער, א בן עיר אזוי צו זאגן, פאר זיין אנטייל היינט, עס איז א כבוד, און מיר זענען זייער צופרידן וואס ער האט מיט אונז היינט געקומען דא צו זיין מיט אונז צוזאמען, און איך וויל אויך באדאנקען דעם ווילנא קאמיטעט פאר דער ארבעט וואס זיי האבן געמאכט, און איך פארהאף אז איר וועט אלע קומען אין דער צוקונפט אנטייל צו נעמען אין אלע אנדערע אונזער אוונטן. א דאנק. א גוט יאר.